מורי ורבותי, א גוטן ערב שבת, פרשת לך לך. די וואך איז די אושפיזין פון אברהם אבינו, אזויווי אונז האבן לעצטע וואך געמאכט אושפיזין פון נח, פון אברהם אבינו. יעצט אברהם אבינו איז געווען איש החסד, ווערי פעימעסלי. און די דאס איש החסד דארף א דארף א פירוש ס'הייסט ס'דארף א ס'דארף א פירוש אין אנדערע ווערטער ס'איז דא צוויי צוויי מעין זאכן וואס אברהם אבינו האט געטוהן לויט אונזער מסורה עס הייסט מ'וועט קוקן אין חומש וועט מען נישט זעהן די אלע זאכן פונקטליך אבער דאס איז א עקסטערע שמועס אבער צוויי זאכן וואס אברהם אבינו ווען מ'פרעגט יעדע איינער וואס איז אברהם אבינו געווען קען קען מען וויסן די צוויי זאכן די ערשטע זאך אברהם אבינו האט אויסגעטראפן די די מושג פון פון די פון די אייבערשטער האט אויסגעטראפן די מושג פון אמונה ראש ראש למאמינים אויסגעטראפן די מושג ס'הייסט לך לך מארצך איז אוועק צעבראכן די זיין טאטע'ס עבודה זרה'ס האט אנגעהויבן צו גלייבן נאר אין די אייבערשטער איז איין זאך די צווייטע זאך וואס אברהם אבינו האט געטון איז חסד, ער האט געטון אברהם תתן חסד לאברהם, אברהם איז געווען איש החסד, דעט ווי אזוי חזל זענען מתאר די מדרש אז ער פלעגט האבן אזא פרי רעסטוראנט ווער ס'איז געקומען האט ער געזאגט אה ענק דארפן מיך נישט דאנקען דארפן דאנקען די אייבערשטען אזוי כאילו האט ער מקרב געווען געמאכט גרים את הנפש אשר עשו בחרן האט געמאכט גרים אין חרן, און איבעראל ווי ער איז געגאנגען האט ער געמאכט חסידים, ער האט געמאכט דורך זיין חסד. און געווענליך לערנט מען אז לכאו' די צוויי זאכן האבן נישט א שייכות, ס'הייסט ס'איז אזויווי א טריק, דער אברהם אבינו האט געהאט א טריק וויאזוי ער האט געוואלט מקרב זיין מענטשן, וויאזוי איז מען מקרב מענטשן, און ס'איז דא פארשידענע וועגן, מען קען שרייען אויף זיי, מען קען זיי פרובירן מוכיח צו זיין, מען קען זיי כ'ווייס, מען קען מאכן א סועסייד באם אזויווי די אל קאידא האלט אז זיי זענען מפיץ אחדות השם אזוי, און אפשר די אזוי גייען מענטשן אנהייבן צו כאפן אז ס'איז דא א גאט אויף די וועלט, כ'ווייס נישט, מ'קען טון פארשידענע זאכן, אברהם אבינו האט געטראפן א טריק, ער גייט געבן מענטשן צו עסן, און נאכדעם וואס ער געבט זיי צו עסן גייען זיי ער גייט זיי זאגן אה דו דאנקסט מיר פאר וועם דאנקסטו דארפסט דאנקען די אייבערשטער אה פארן אויבערשטן אזא מין פשט'ל האט ער זיי געמאכט און יעדע איינער איז נתפעל געווארן זייער שטארק פון די פשט'ל און אנגעהויבן צו גיין אין אברהם אבינו'ס וועג פון לך לך אבער איך מיין אז עס איז נישט די פשט מען דארף מען דארף

איך מיין אז דאס איז א זייער שטחיות'דיגע וועג פון עס אפלערנען, פון אפלערנען די מעשה, פון אפלערנען די די מהלך. ס'הייסט אברהם וויניע, ווען ווען ער ווען ער זאגט אז אברהם אבינו האט געמאכט חסד, ער איז געווען איש החסד, די די חסד אליינס, די חסד אליינס איז געווען א גילוי אלוקות, ס'הייסט די די די הכנסת אורחים, ווען אברהם אבינו האט געברענגט געסט, ס'איז דא מענטשן למשל לאמיר זאגן וויאזוי מאכט מען נאך אברהם אבינו? יא מ'ברענגט געסט, און אט נאכדעם וואס זיי ענדיגן וועט מען טרעפן עפעס א טריק וואס צו זאגן אה יעצט וועט יעצט דאנקען דעם אייבערשטן. דאס איז נישט די וועג, ס'הייסט דעמאלטס ס'הייסט ביסט נישט קיין דו ביסט נישט קיין מכניס אורח, דו ביסט נישט קיין קיין גוטער מענטש, דו ביסט נישט קיין איש החסד, דו ביסט סתם א דו ביסט א מארקעטער, דו האסט א וועג וויאזוי דו מארקעטסט גאט, און וויאזוי מארקעט מען? אקעי ס'דא אזא איינע פון די טריקס אין מארקעטינג איז אויסגעבן אזעלכע אויסטיילן פריבי'ס און אזוי אה דאנק דאנק ווער ס'האט געמאכט אקעי. געטראפן א טריק. כ'מיין אז דער וואס מאכט אזוי נאך אברהם אבינו, דער וואס האט אזא סארט הכנסת אברהם אבינו'ס הכנסת אורחים, און וואס מען נאך וואס מען ווארט אויף יעדע איינער צו קענען מאכן די טריק, ער האט נישט פארשטאנען די גאנצע זאך. אברהם אבינו'ס חסד, ווען אברהם אבינו איז געקומען ער האט אויסגעטראפן אזא מין נייע חסד אויף די וועלט, מסתמא איז געווען אפשר מענטשן וואס האבן געמאכט הכנסת אורחים פאר דעם אבער אזוי ווי מ'לערנט די מעשה,

פארקערט ס'הייסט ס'איז דאך דא א מוראדיגע מעשה, ס'איז נעקסטע וואך אבער אונז לערנען דא די וואך אברהם אבינו אברהם אבינו האט געזאגט גדול הכנסות אורחים יותר מקבלת פני השכינה ס'הייסט ס'דא דא געסט און וואס די מטרה לכאורה וואס אונז לערנען די פשוטע פשט די מטרה פון די גאנצע געסט די מטרה פון די גאנצע הכנסות אורחים ביזנעס איז געווען כדי קבלת פני השכינה כדי מענטשן זאלן אנהייבן צו וויסן גאט זאלן אנהייבן צו האבן א שייכות מיט גאט און דא איז די שכינה אליינס זיצט דא וירא אליו השם זאגט אברהם פאר'ן אייבערשטן איין מינוט איך דארף גיין צו מיין הכנסת אורחים ס'מאכט דאך נישט קיין טראפ סענס דאס איז דאך אויב די מטרה אויב די הכנסת אורחים איז געווען א מטרה צו מאכן קבלת גרים צו מאכן דאס קבלת פני השכינה צו מאכן א מענטש תחת כנפי השכינה איז וואס זאגסטו גדול הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה איז דאך ס'איז דאך א סתירה עס מאכט דאך נישט קיין טראפ סענס אז איינער וואס טרעפט כאפט די טפל און נעמט די נעמט די מעגנעט און פארגעסט צו קויפן די פרידזש ס'מאכט דאך נישט קיין סענס.

דאס איז א גאנץ אנדערע לעוועל, ס'איז א גאנץ אנדערע לעוועל פון פון פון קבלת פני שכינה, אנדערע ווערטער, גדול הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה מיינט נישט אז עס איז א גרעסערע מצוה איז צו מאכן הכנסת אורחים ווי צו ווי צו האבן א שייכות מיט גאט, ס'מיינט אז ס'איז דא א גרעסערע שייכות מיט גאט, א אמת'דיגע מער שייכות אויף די אברהם אביני'דיגע וועג, ווען מען איז מען זיצט מיט די געסט און די אראבערס און מען שמועסט פאליטיק, ווי ביי קבלת פני שכינה וואס איז כאילו די מטרה פון דעם. און די מען דארף עס אביסל מסביר זיין דאס, כ'מיין אז ס'גייט אזוי. אסאך מענטשן רעדן וועגן חסד, חסד איז א זייער פאפולער זאך, איך מיין יעדער איינער פארשטייט אז חסד איז א געשמאקע זאך, אבער זייער ווייניג מענטשן פארשטייען די די השגה, דאס הייסט די די תענוג דערפון. עס איז דא אזא מין זאך וואס הייסט אהבת חסד, דאס הייסט א מענטש האט ליב צו טון חסד, דאס הייסט טון חסד איז א געטליכע מידה, און וואס וואס ס'מיינט איז אז. א מענטש, און דאס איז נישט ממש די נעיטשער פון א מענטש, אבער, אבער א מענטש ווי אזוי ער ווערט געבוירן, דאס הייסט ער ווערט געבוירן א יצר הרע, און יצר הרע מיינט אז ער טראכט פון זיך א גאנצע צייט, און דאס איז נישט, ווען איך זאג אז ער טראכט פון זיך מיין איך נישט צו זאגן א מאראל דזשאדזשמענט אויף די מענטש, א בעיבי, א בעיבי האט נישט, נאכנישט געבוירן געווארן די אלטרואיסטיק בעיבי, ס'איז נישט אזא, ס'איז א. ס'איז די לעוועל פון זיין מיינד, דאס הייסט זיין מח איז נישט אנטוויקלט, זיין נפש איז נישט אנטוויקלט, זיין קאנשעסנעס איז נישט אנטוויקלט, ער האט נישט קיין פלאץ אין דעם, נאר פון נאר צו טראכטן פון זיך, כאילו דאס איז נישט א זיך, נישט אזוי אה די שיינע די קינד, דו וויינסט א גאנצע טאג וויינסטו, דו ווילסט נאר עסן און טרינקען און שלאפן, טראכסט קיינמאל פון דיין מאמע, דיין מאמע דארף אויך עפעס עסן, טראכסט נישט פון קיין צווייטן, מ'קען נישט האבן אזעלכע טענות, דאס הייסט. פון די פון די הסתכלות פון א גדול זאגסטו אה קינדער ווי ביז זיי זענען דרייצן אדער איך ווייס ביז זיי צוואנציג זענען האבן זיי נאר יצר הרע זיי האבן נישט קיין טראפ יצר טוב אלע טראכטן נאר פון זיך אבער דאס איז נישט קיין ווארט פון רשעות דאס איז נישט קיין ווארט פון רשעות דאס איז א ווארט פון קטנות דאס איז א ווארט פון אז עס איז א קליינע מיינד א מענטש האט א קליינע מיינד אין אנדערע ווערטער א מיינד וואס איז כאילו רחוק פון אלוקות ווייל ווייל אלוקות מיינט גדול אזוי ווי גדול איך נאך זאך די די אייבערשטער איז די גרעסטע זאך דאס איז כדי צו משיג זיין די אייבערשטער דארף מען דארף מען האבן די גרעסטע כלי קיבול די גרעסטע די מערסטע עקספענסיוו מיינד. און ווי לאנג איינער איז אין א בעיבי איז נישטא קיין פלאץ, נישטא קיין פלאץ, נישטא ווי אריינצולייגן דארט קיין געטליכקייט, נישטא און נישט קיין ברוך הוא. און ווען א מענטש וואקסט אויף און מען האפט אז א מענטש וואקסט אויף, סלאולי הייבט ער אן צו באקומען אין זיין מיינד, ס'הייסט ס'ווערט גרעסער, ס'הייסט דאס הייסט אמת'דיג מוחין דגדלות, ס'ווערט ס'ווערט אין א מענטש'ס מח אזא מין מציאות וואס איז אויסער זיך, ס'איז כמעט א פערעדאקס, ס'הייסט. און מ'קען אסאך מענטשן פרעגן, וואס הייסט? ס'איז דאך נישט מעגליך, ס'איז אין מיין מח, דאס איז אין מיך, ס'איז מיין נשמה, מיין נפש, ס'איז א חלק, ס'איז אלץ ווייטער מיך, ס'איז נישט. דאס הייסט, דאס איז די די שפיץ ווארט, דאס איז די ווארט פון גדלות, די ווארט פון פון לך לך, וואס הייסט, גייסט ארויס, גייסט אוועק פון זיך, וואס הייסט גייסט אוועק פון זיך? דו נעמסט, דו נעמסט זיך מיט, ווי האט יענער געזאגט, איז געווען א פרעגנענט, א טראגעדיגע פרוי, זי האט געזאגט, געוואלט אוועקלויפן, ס'שטייט מ'דארף אוועקלויפן פון די תאוה, זי לויפט, ווי לויפסטו? דו קומסט, ווי דו גייסט, גייסטו אליינס מיט מיט זיך.

און מען האט נישט ווי אריינצולייגן געטליכקייט ווייל עס איז נישט דא, עס פיט נאר אריין זיך. איינער וואס איז וואס איז א גדול, ווי ווי מער גדול ער איז, די טייטש, עס ווערט א ס ס ס א מציאות, עס איז א עכטע זאך און יו עקספיריענס איט, יו נאו דעט איטס א ריעל טינג. מיטאמאל איז דא אין אים א פלאץ פון פון נאך עפעס, פון נאך עפעס, און עס קען זיין א אנדערע מענטש, קען זיין א גאט, עס איז די סעים טינג, איט דאזענט מעטער, עס הייסט, ווען איך מאך פלאץ אין זיך, ווען איך מאך פלאץ אין מיין מח, איך מאך פלאץ אין מיין הארץ, איך מאך פלאץ אין מיין אין מיין געצעלט, הכנסת אורחים, אזוי ליטערלי, הכנסת אורחים איז ב אין מיין הויז, איך מיין הכנסת אורחים איז בלב, ס'איז דא פלאץ אין מיין הארץ, כאילו, אה, ס'איז דא גענוג פלאץ דא פאר יעדע פלאץ, דאס איז א געטליכע השגה, דאס הייסט, א מענטש וואס ער לעבט אין אין צמצום, ער לעבט אין א עולם וואס איז צמצום, אין עולם פון גבורה, אין עולם וואס איז פאר אברהם אבינו, אזוי ווי חושך.

מיט אמאל זעט מען אז ס'איז דא פלאץ, אזוי ווי ארץ הצבי, ס'ווערט גרעסער, ווייל ער זעט אז דאס איז נישט מיין וועלט, דאס איז נישט דאס איז נישט מיין וועלט, דאס איז נישט מיך, און נישט אלעס מוז אריינפיטן אין מיך, אין מיך איז דא פלאץ פאר נאך זאכן, ס'איז נישט אז ס'דא פלאץ, ס'דא אין סוף, ס'דא אינפיניט ספעיס, ס'דא אינפיניט פלאץ פאר די גאנצע וועלט, און ווען איך, ווען א מענטש האט, פילט אין זיין הויז, פירט זיך אין זיין הויז אזוי, אברהם אבינו האט געהאט א געצעלט מיט פיר. טירן, ס'הייסט, בהגדרה זיין געצעלט האט נישט געהאט קיין טיר, ס'הייסט, ער האט נישט געקוקט אריין, נישט פשט אה איך איך בין א איך בין א שיינע איד און כ'האב געעפנט די טיר און אריין געלאזט נאך מענטשן, אברהם אבינו האט געלעבט מיט אזא מין מיינדסעט, ער איז געקומען, ער איז געקומען אין א פלאץ, ער האט זיך אוועקגעשטעלט, און די אלע מענטשן די אנשי סדום אדער סתם נארמאלע מענטשן וואס זיי זענען אזוי נאך אין די.

דאס איז נישט אזא קליינע וועלט וואס מען דארף זיך רעכענען איך האב א פארשען פאר זיך, דאס איז דאס איז דאס איז די אייבערשטער'ס וועלט, דאס איז די אין סוף וועלט, און אין סוף וועלט איז אין סוף, ס'איז דא גענוג פאר יעדן, און אזוי האט אברהם אבינו און ער געמאכט לך לך און ער האט געמאכט הלוך ונסוע ווי ער איז געגאנגען האט ער זיך ער האט נישט געדארפט טון גארנישט ס'הייסט דאס איז א הסתכלות ס'איז דא אזא מין מעשה רבי יענקל האט געזאגט פאר די כ'ווייס לובאוויטשער רבי אז לובאוויטשער רבי האט אים געפרעגט פארוואס ער נישט מקרב דארף מקרב זיין מער מענטשן

און רבי יענקל האט געזאגט פאר די ליובאוויטשע רבי אז דאס איז זיין שיטה, כאילו ער האלט נישט פון דעם, מ'דארף ארויסגיין, מ'דארף מאכן פרסום, און מ'גייט, מ'גייט ויקרא בשם השם א-ל עולם, מ'גייט אנהויבן זאגן, מ'גייט נישט גארנישט, אונז גייען זיין ביי אונז, אונז גייען מאכן הכנסת אורחים, ער האט טאקע אזוי געטון רבי יענקעלע. דאס הייסט, איך גיי לעבן אין אזא סארט וועלט וואס איז די אייבערשטער'ס וועלט, וואס איז א וועלט פון חסד, ס'איז א וועלט וואס ס'איז דא, ס'איז דא גענוג, ס'איז דא פלאץ, ס'איז דא האט פלאץ, ס'איז דא לך לך, ס'איז דא ווי צו גיין, דאס הייסט, לך לך איז דאך א מין א מין מטייח, עס הייסט די דור הפלגה פון די דור הפלגה איז אנטשטאנען אז ס'איז דא מענטשען, עס באלאנגט דא, באלאנגט פאר מיך דא באלאנגט פאר דיך, עס איז אלעס מסודר, עס איז דאך נישטא גענוג פאר, מען קען נישט אלעס, נישט יעדער איינער קען האבען אלעס, שלי שלי שלך שלך, מען האט זיך צוטיילט, אקעי ס'איז א סדר, מען טאר נישט גנב'נען. און אברהם אבינו די אייבערשטער זאגט לך לך קום און זע, ס'איז דא א גאנצע וועלט, לך לך וואו דו ווילסט גיין גיי, ווי ווילסטו גיין? עניוועיר!

איך ענדזשוי דאס, דאס איז אזא תענוג. אבער אברהם אבינו האט געזאגט, אברהם אבינו זאגט אז ס'גייט נישט אזוי, זיי צו צו טון פאר יענעם, צו צו אויפהערן צו טראכטן פון זיך איז אסאך א גרעסערע תענוג, ווייל ווי לאנג א מענטש לעבט אין אין זיין אייגענע חשבונות, אין זיין אייגענע קליינע קאפ, אין זיין קליינע צמצום, איז האט ער נישט אפילו ער האט אלעס, אפילו ער איז רייך ווי קורח און ווי סדום איז געווען אפשר א רייכע שטאט, ער האט נישט אמת'דיג, ווייל ער לעבט אין א צמצום, ער לעבט אין אזא פחד, אקעי איך האב דאס אבער נישט דאס.

ווייל ער וויל, ווייל ער, נישט ווייל ער טראכט פון זיך, דאס מען דארף פלעין, מען זאגט עס אזוי פשוט און אלע אלע, מען יעדער איינער קען דאס זאגן אבער מען דארף עס פשוט טרייען, דאס הייסט ווען מען זאגט טראכט נישט פון זיך מיין איך כפשוטו, נישט טראכטן, נישט זיך מיינען, איך ווייס נישט וואס מיינט מיינען, מ'מאכט אסאך פילאזאפישע חקירות, דו מיינסט יא, סאו פארוואס טוסטו דאס? פשוט איך טראכט ווען איך טוה ווען איך גיי

פון טוהן חסד איז דאך א זאך נישט נאר מענטשן וואס האבן א מוסד, א מוסד החסד, גמילות חסדים, וואס דעמאלטס איז עס חסד, ס'איז דאך די וועלט, די עולם חסד יבנה, עס הייסט ס'איז דא אזוי ווי א משל, צוויי מענטשן קענען האבן א גראסערי סטאר, ביי איינער איז אלעס וועגן זיך, ביי צווייטן אלעס וועגן זיך, וואס זאגט וואס זאגט וואס זאגט דער ערשטער מענטש? דער ערשטער מענטש זאגט קוק, מען אידן דארפן האבן צו עסן אויף שבת אויף א גאנצע וואך, ער האט א סטאר, ער האט א געשעפט, ער שטעלט צו אלע מינע מאכלים, אקעי, מען קען דאך נישט פאר חינם, ער דארף דאך צאלן פאר זיין סופליי, בעט ער אביסל געלט, מען זאל זיך אויסהאלטן, ער זאל קענען. וואס ער האט זיין משפחה אויך? די מענטש איז אזוי ווי די גמרא זאגט המפרנס בניו ובנותיו איז עושה צדקה בכל עת, ער טוט נאר, ער טוט נאר פאר יענעם, און ס'איז דאך אמת אז ער טוט פאר יענעם, ווייל מען טראכט אריין, מען גייט צו עני ביזנעס קורס, זאגן זיי דיך די ערשטע כלל, הער אויף צו טראכטן וועגן זיך, ווייל דו טראכסט איך וויל געלט, אקעי, קומסט צו די אינוועסטער, קומסט צו די קונה און זאגסט איך וויל געלט, איך ווייס אז דו ווילסט איך וויל אויך, דו זאגסט אים בי, אה, איך האף אז איך האב עפעס א פראדוקט וואס איך וויל דיך פארקויפן, מיטאמאל, אה, איך הער, איך וועל דיך געבן געלט, פארשטייט זיך, אז דו טוסט מיך א טובה, דו טוסט עפעס פאר מיך, יעדער איינער איז גרייט צו מכיר טובה זיין, יעדער איינער איז גרייט צו געבן עפעס פאר איינעם וואס ער געבט אים, אבער זעהסט, מען זעהט אז אפילו אין ביזנעס, אפילו אין די פשוט'סטע וועג פון די וועלט ארבעט, איז עולם חסד יבנה, ווילאנג א מענטש קען נישט טראכטן, ער קען נישט האבן עמפעטי מיט א צווייטן, ער קען נישט פארשטיין וואס יענעמ'ס פראבלעם איז און פיקסן זיין פראבלעם, סטאפן טראכטן פון זיך, הייבט זיך נישט אן קיין וועלט. סאו, די זעלבע זאך איז. און מה שאין כן איינער וואס ער מאכט ביזנעס און אפילו ער האט אפילו ס'לאמיר זאגן שוין געלונגען, און ער טראכט אלץ אוי איך האב א ביזנעס פארוואס זאל איך דארפן מיין געלט, סאו האב איך געטראפן עפעס א טריק ווי אזוי אויסצונארן יענעם, ווי אזוי אים צו געבן עפעס, יעצט מוז ער מיך געבן זיין געלט, איז יענער מענטש איז איז א אנשי סדום, ס'הייסט ער לעבט נעבעך אין א שלעכטע וועלט, ווי אלע יעדער ווי יעדע איינער מיינט זיך, ס'פשוט א שלעכטע וועלט, ס'נישט געשמאק, מ'גייט אריין אין א בית מדרש, ס'דא אזעלכע בתי מדרשים וואס יעדע איינער מיינט זיך, אפילו איך דארף איך דארף דאך א מנין, סאו. סאו איך דארף גיין בית מדרש און איך גיי דאווענען דארט, כ'בין יוצא די הלכה פון מנין און איך דארף קענען זאגן אמן יהא שמיה רבה און קדושה און ס'דא א צווייטע בית מדרש וואס נישט איך דארף א מנין איך די עולם דארף א מנין איך דארף מיינע חברים ווילן מיך זעהן די רב דארף א מנין איך ווייס וואס אזא בית מדרש מען קען פילן גלייך ווען מען קומט אריין די צוויי סארט בתי מדרשים כ'וועל נישט רופן קיין נעמען ס'איז א גאנץ אנדערע אטמאספער ס'איז אסאך מער געשמאק די פלאץ ווי מען מיינט יענעם פארוואס? ווייל ווען יעדער איינער מיינט זיך, מיינט זיך יעדער צווייטער אויך זיך, קיינער מיינט נישט מיר. ווען איך מיין אים, מיינט ער מיך. אבער אזוי ארבעט עס, ס'הייסט, די גאנצע אווירה, די גאנצע מצב, עס ווערט א מצב פון אמונה, ווערט א מצב פון, פון, אזוי ווי נחלה בלי מצרים, ווערט א מצב וואס איז א תענוג, ס'איז דא איין סוף, ס'איז נישט מצומצם, ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז דא פאר יעדעם. און ממילא, די זעלבע זאך, פונקט אזוי ווי די משל פון די ביזנעס, איז אין רוחניות, ס'הייסט, ס'איז דא אזא הלכה אז מ'טאר נישט נעמען געלט אויף צו לערנען תורה, מה מה אני בחינם אף אתה בחינם. און מענטשן מיינען אז די הלכה מיינט אז ס'הייסט סאו סאו וויאזוי וויאזוי גייען זיך אויסהאלטן די די רעבעס, וויאזוי גייען זיך אויסהאלטן די תלמידי חכמים, זאגט מען האט געטראפן עפעס א היתר, איך ווייס נישט. אבער די טאטש איז נישט אזוי, ס'הייסט לעולם ס'איז נישט מאכט נישט קיין סענס, ניין, משה רבינו האט אויך גענומען, לכאורה, כ'ווייס נישט פון וואו האט ער זיך אויסגעהאלטן, ער האט פון ערגעץ באקומען געלט, כ'ווייס נישט, סאם האו האט געהאט עפעס שייכות מיט עפעס, פון די לוחות, פסל לך, כ'ווייס נישט, ער האט גענומען, ער האט געגעבן, בקיצור, עפעס האט ער געטראפן א וועג וויאזוי צו באקומען געלט פון זיין תורה, אבער די ווארט איז מה אני בחינם איז טייטש, אז ווען אז אז איינער וואס ער לערנט תורה איז אסאך מער וויכטיג, ס'הייסט אויב אויב אפילו א יעדע פשוטע ביזנעסמאן. די ריכטיגע וועג פון מצליח זיין אין ביזנעס סיי בגשמיות און סיי אין פאר די נפש און זיין געשמאק איז אז מען טראכט פון יענעם און ס'איז א קל וחומר און ס'איז אסאך מער וויכטיג ווען איינער זיצט אין א רוחניות'דיגע ביזנעס כאילו ווען איינער לערנט אויס תורה דאס הייסט ווען איינער איינער וואס לערנט תורה מוז ער טראכטן אזוי ווי דער ערשטער גראסערי מענטש פון יענעם פון די משל ער מוז טראכטן מה אני בחינם ס'הייסט די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט בחינם אנכי מגן לך זאגט די מהר"ל מגן איז טייטש בחינם ס'הייסט איך געב דיך מיין חינם איך געב דיך מיין חסד חינם די אייבערשטער האט כאילו בוחר געווען אברהם אן קיין סיבה סתם אזוי ווייל דאס טייטש די אייבערשטער ווען ער געבט בחינם ווייל די אייבערשטער טראכט נישט ער גייט עפעס צוריק באקומען די אייבערשטער האט נישט האט נישט דער האט איז דאך נישט דער מצומצם און נישט דער האט דאך טאקע אלעס און די אייבערשטער פשוט האט הנאה האט די ענדזשוימענט פון געבן פאר א צווייטן פאר דעם זאגן דאך די מקובלים די רמח"ל און אנדערע אז ער האט אויסגעטראפן די גאנצע מציאות אז ס'זאל זיין א וועלט און ס'זאל זיין א צווייטער ווייל ס'איז דאך נישט נארמאל ס'איז דאך נישטא קיין צווייטער די אייבערשטער איז דאך אין סוף די אייבערשטער איז דאך אחד אתה הוא עד שנברא העולם. און ער האט געמאכט א גאנצע מין מציאות כאילו מיט א הסתרה מיט א צמצום מיט אלע זאכן אז ס'זאל זיין א צווייטער כדי מ'זאל קענען האבן די תענוג די געשמאק צו טון פאר א צווייטן. יעצט די מענטשן וואס די מענטשן וואס זיי זיי טוען אין נענטער צו די אייבערשטער'ס זאכן וואס הייסט איש אלוקים ער טוט ער לערנט אויס תורה אדער ער לערנט אויס געטליכקייט ער לערנט אויס רוחניות, ס'מוז זיין, אויב וועט עס נישט זיין בחינם, אויב וועט נישט זיין מיט די השגה פון אנכי מגן לך, פון מה אני בחינם, לערנט ער נישט אויס געטליכקייט, לערנט ער אויס, איז ער א ב, אקעי, איך ווייס נישט, אנשי סדום, איז ער א ביזנעסמאן. ס'מוז זיין, ס'מוז זיין מה אני בחינם, ס'מוז זיין טייטש איך איך געב דיר די תורה, איך לערן דיך אויס, איינער איז א רבי, איינער איז א מגיד שיעור, איך לערן אויס די תורה, פשוט ווייל איך ענדזשוי עס, און היות ס'ממש א פשוט. סאם טיימס אין דארט איז גרינגער צו זעהן די תענוג, אבער איך מיין אז מען דארף עס פשוט טרייען, פשוט צו אויסטיילן זאכן פאר מענטשן צו טון, געבן פאר אנדערע מענטשן אדער פאר די אייגענע קינדער אדער דזשאסט אן ענדזשוימענט טו גיוו טו סאמאן עלס. און פאר דעם טוט ער עס, יעצט אז ער בעט געלט אויף די זייט ווייל ער דארף דאס איז ווערט א אגב, ס'איז נישט טייטש אז מ'מעג נישט בעטן געלט.

דארף ער זיך גארנישט מאכן, ער לערנט די תורה, אזוי ווי די אייבערשטער קען, די אייבערשטער איז, די תורה איז א חלק פון אים, ער לערנט די תורה, עס איז בעצמותו, תורתי, און ער לערנט עס פאר אנדערע, ווייל ווייל די גאנצע זאך איז צו זיין פאר אנדערע, די גאנצע זאך איז עס זאל ארויסגיין פון אים, עס זאל נישט זיין סטאק מיט זיין אייגענע, צו איך האב גענוג געלערנט, צו איך האב נישט גענוג געלערנט. און דאס איז די, יא אונז גייען לערנען, די, אזוי גייט מען לערנען. איז, דאס איז די ווארט וואס איך וויל זאגן, איך וויל מען זאל פרובירן צו טרייען, איך וויל טרייען. צו ענדזשויען צו טוהן פאר ענדזשויען חסד אהבת חסד ליב האבן חסד נישט אה ס'איז א מצוה צו טוהן חסד ענדזשויען ווייל ס'קומט זיך פון די שורש פון ענדזשוימענט שורש פון עשירות אזוי ווי איך מיין אז די די גרעסטע דוגמא פאר אברהם אבינו'ס חסד איז נישט די הכנסת אורחים נאר וואס ער האט געזאגט פאר סדום די וואך ער האט געזאגט לא תאמר אני העשרתי את אברם דאס איז דאס איז א מענטש וואס ער פילט ער האט געמאכט א מורא'דיגע חסד ער האט אויסגעלייזט גאנץ סדום.

כ'קען נישט עפארדן. כ'קען יא עפארדן, דאס איז דאס איז אברהם אביניו'ס חסד, דאס איז די שורש פון אלע חסד ער האט געטון, ווייל ער האט געפילט אז ער קען עס עפארדן, און קודם, און צום סוף האט ער עס סיי געקענט עפארדן, ער האט געהאט אסאך געלט און אלע זאכן, אבער דאס איז די פילינג פון חסד, איך קען עס עפארדן, אויב איינער לפי לפי וואס ער קען עפארדן, אבער איך קען, איך געב דיך א פלאץ, דאס איז די. די פשט וואס איך וויל זאגן, לך לך האט פלאץ אין די גאנצע וועלט, הכנסת אורחים האט פלאץ אין זיין הויז, חסד, אהבת חסד האט פלאץ אין זיין הארץ, האט פלאץ אין, ער האט נישט מורא, עס הייסט דא אסאך מאל א רבי האט מורא, ער האט זאגן, צו זאגן זיין גאנצע תורה, ער גייט נישט האבן נעקסטע וואך וואס צו זאגן אין תורה, עס איז דא גענוג תורה, עס איז דא גענוג תורה פאר נעקסטע וואך, און מען וועט איבער זאגן די זעלבע זאכן, עניוועי, אין סוף, און דאס איז די מוחין פון לך לך, א גוטן שבת, און לעבן זאל זיין בהרחבה.